איך האב געקוקט אביסל וואס איך האב גערעדט לעצטע יאר האב איך געשריבן עפעס א התחלה פון א ענין וואס איך וויל אביסל אפשר גיי אביסל מער מסביר זיין אפשר אין פארשידענע אנדערע קאנווערסעישאנס וואס איז דא וועגן דעם אבער מען דארף איין הקדמה מען דארף קענען אביסל זאגן נייע זאכן דאס הייסט אונז האבן א נטי' אסאך מענטשן אלע מענטשן בפרט זאכן וואס האבן צו טון מיט תורה אדער אין דזשענעראל אלעס אלע זאכן אלע מען טראכט די זעלבע סארט וויפיל מאל.

די אלע צדדים איז זייער גוט צו וויסן, ס'הייסט אז א מענטש וויל פארשטיין א סוגיא, וויל וויל רעדן וועגן וואס עס איז, אז ער ווייסט ס'דא די אלע די אלע דרכים, ס'איז דא אלע וועגן צו טראכטן. די הכרעה, כאילו די מחליט זיין אקעי דאס דאס איז די אמת, דאס איז די טויזענט פראצענט ריכטיג, און אלע אנדערע זאכן זענען שטותים אדער די אקט.

און ס'זעט אויס אז זיי מיינען אז ס'איז נייע מחשבות, זיי מיינען אז ס'איז אקעי איך גיי זאגן איך נעם אן די צד וואס דו האלסט און די אנדערע צד גייט זיך אננעמען פאר דעם, אבער איך קען דאך פונקט אזוי טראכטן וואס יענער גייט ענטפערן, און איינער פרעגט מיך נו וואס זאגסטו? און איך קען דיך צוריק פרעגן און וואס מיינסטו איך גיי זאגן? קענסט זיך אליינס טראכטן אויב איינער איז גענוג קלוג האט גענוג געלערנט דריי שיטות די אלע מקורות, מ'קען אליינס מ'קען עס אליינס אויספיגורן די אלע חשבונות, מ'דארף עס אליינס אויספיגורן, מ'דארף.

ס'האט ס'איז נישט געגאנגען ביז די ביז די ביז די אינדרויסן אויב די קרבנות שטייט אין די פתח אהל מועד און די אלעס אלע קרבנות קומען ביז די פתח אהל מועד און ויקרא אל משה וואס איז די ווארט די ווערטער די די נבואה שטייט אינעווייניג שטייט אין די אין די אהל מועד.

ער ער כאפט ער כאפט אן די עולה ביי די אינעווייניגסטע חלק און ביי די ביי די ויקרא אל משה ביי די לפני ולפנים פון די פון די קרבנות וואס איז כאילו די כוונה פון דעם אדער די אדער די תורה פון דעם אבער מען דארף דא מען דארף דא זאגן אז עס איז אלעמאל כ'האב געליינט די וואך א קריסטשען בוק.

ווען מען רופט עס התגלות בורא ית' מיינט מיינט מען נישט א שכל, א חידוש שכלי מען מיינט אז א מענטש פארשטייט סאדענלי א זאך ער עס עס קומט זיך אים צוזאם צוזאמען עפעס א גאנצע א גאנצע סוגיא א גאנצע ענין און ער זעט עס ממש און ער זעט עס און עס ווערט אזוי עס טשעינדזשט זיין ברעין עס טשעינדזשט עפעס אין עס באקומט א התגלות אין זיין מח דאס איז א גרעסערע התגלות אבער מצד שני איז די גופניות'דיגע התגלות מער גופניות'דיג און ס'איז די סיבה פארוואס אונז ווערן מען רופט עס מער

אבער ס'דא אזא מין זאך מ'דארף קענען נעמען נעמען זאכן ערנסט ס'הייסט ביי אונז למשל אז דו זעסט א עבודה זרה עפעס א כ'ווייס א גוי ער קושט א צלם און כ'ווייס וואס איט לוקס ווערי סטופיד פראם די אוטסייד איטס סטופיד אבער ווען דו פארשטייסט די גאנ ווען דו ליגסט אין די וועלט פארוואס איז

אלע קרבנות זענען די זעלבע, אלע מאכן נישט קיין טראפ סענס, אלע זענען סאם וויערד טינג, מען שפריצט בלוט מיט זאכן, אבער ווען דו פרעגסט די בעסערע שאלה איז וואס איז די חילוק פון א עולה מיט א חטאת, וואס איז די חילוק פון א שלמים מיט א קרבן א עוף און א קרבן א ביי, וואס איז די חילוק פון א מנחה מיט א, דאס קען דארף מען קענען בעסער מסביר זיין, ווען מען הייבט אן צו פרעגן די שאלות ווייסט מען דעמאלטס ביסטו אינעווייניג, דעמאלטס ביסטו ביסטו טאקע לפני ולפנים, אז דו שטייסט אין די בית המקדש ווי איך האב געזאגט פריער אין די ויקרא אל משה אפילו מער אינעווייניג ווי דער כהן וואס ער שטייט נאר אינדרויסן פון די ארמון, און דעמאלטס זעסטו.